א גוט יאר, די וואך איז א וואך וואס מען גייט אנהייבן צו גיין ארבעטן, יונגלעך און מיידלעך כ'האב זייער אסאך געזאגט זאלן גיין ארבעטן זאל נישט אומברענגען און פוסטעווען די צייט ביז מ'וועט דיסיידן אז מען וועט יא עפענען די קעמפס און נישט עפענען די קעמפס, ליידיג גיין איז די ארגסטע עבירה, איך האב יעצט בערך זעקס בחורים זענען שוין געגאנגען זיך לערנען צו זיין מעדיקס און ווער ס'וויל האבן העלפ איך קען אים געבן העלפ זאגן ווי צו גיין, נאר איך בעט איין זאך, איין זאך וויל איך ענק בעטן, קינדערלעך ליידיג גיין זאלט עטס נישט. כ'האב הנאה אז מען האט אפגעזאגט די. ווייל דער אמת איז, דאס וואס מ'האט אפגעזאגט די קעמפ דער קאומאו, ער איז א רשע, ער פאר זיך האט עס געטון פאר רשעות, צו זאגן אז ער איז די, אין אלע מעיארס און אלע גאווערנערס היסטארי איז נישט געווען איינער א רוצח אזוי ווי ער, וואס ער האט אפגעהארגעט דא אין די שפיטעלער די מענטשן וואס זענען געווען אנשטעקיג מיט די מחלה. און ס'איז דא אזאלכע וואס האבן עס נישט געהאט, די אלטע מענטשן אין די נורסינג האומס, האט ער אריינגעלייגט קראנקע פון אין גאנץ ניו יארק, און נאכדעם ווען מ'האט אים פארגעהאלטן זאגט ער איי פאלאו די רולס ביי די בוק. נאר וואס, למעשה איז ער סתם אביש'ן א גוטע סברה, און איך האלט אז ער איז גערעכט. די סברה איז אז מען קען נישט אריבעררוקן קראנקע מענטשן. מען האט יעצט צוגעשפארט א ישיבה אין ארץ ישראל אויך, די גראדנער ישיבה, צוויי הונדערט בחורים צוגעשפארט, און ס'איז איבעראל אנשטעקיג, זיי האבן זיך צוגעהאלטן. און נאך א זאך, איך טענה אז טאמער חלילה מאכט זיך אן עפעדעמיק, און דארט איז נישט דא נאר דארט אין די קליינע שפיטעלער, דא די שפיטאל, ס'הייסט די קעטסקיל רידזשענעל מעדיקל סענטער אין העריס ניו יארק, ס'איז ביי עקזיט וואן או טו. זיי זענען נאר געמאכט צו מיר האט די דאקטער אליין געזאגט אויבן איז דא דריי פיר שטאק וואס די עקוויפמענט האט מען נאך אפילו נישט געעפנט ס'איז געמאכט נאר פאר הארץ אטאקס פאר סטראוקס פאר אזאלעכע עמורדזשענסיס סאו ווי וועט מען שטעלן אלע ישיבות אין קווארענטין און נאך א זאך מען דארף זיך שוין צוגעוואוינען די גאנצע פארן אין קעמפ דאס איז אויך נאר געווען אזא משוגעת נישט געווען קיין ריאליטי יעדער געפארן אלע יארן אין קעמפ ניין ס'איז געווען פארט אוו די פאן ווי איינער האט אמאל מסביר געווען אז אין סאטמאר איז געווען צוויי בין הזמנים דאס איינס איז געווען ביי דברי יואל'ס כ"א כסלו, ביז דעמאלטס האט זיך געצויגן דער זמן פון ראש חודש חשון, און דער צווייטע האט זיך געצויגן ביז די קעמפ, פארשטייסט? סע ס'איז גוט אז מען חי איז, מען קען נישט זאגן אזוי, מען קען נישט זאגן אזוי, אזוי טויג נישט, אזוי טויג נישט, דאס איז אבער זיכער אז טאמער זאלן זיך דרייען די אינגלעך און די מיידלעך אין די גאס, וועט עס זיין דער גרעסטער חורבן וואס ס'איז דא, ווייל ס'איז שוין יעצט געווען, כ'האב ענק פארציילט א חורבן וואס איז פארגעגאנגען אז ס'איז ממש נישט צו גלייבן. א יונגל און א מיידל האבן זיך געקושט אין א. א האל ביי זיי אינדערהיים דא אין די האל אינדרויסן, און זיי האבן זיך אנגעכאפט ווי מ'טאר נישט, ער האט איר אנגעכאפט ביי הוד יפיה און זי האט אים אנגעכאפט ביים פיפיק, די טאטע קומט ארויס און קוקט עס צו, פרעגט ער מיין טאכטער ווי האסטו דאס געזען? האסט נישט געזען ביי מיר? זאגט טאטי דו גייסט נישט אין די גאס, דו זעסט נישט וואס גייט פאר, וויסן די צוועלף יעריגע מיידלעך די. בדרך כלל זענען אזוי ערפארן אין יעדע זאך אז עס איז ממש א שרעק, ס'פאלט יעצט א גרויסע געוואלטיגע לאסט אויף די עלטערן, אדער מען זאל נעמען די מחנכים מען זאל פארן מיט די קינדער מיט די געלע סקול באסעס, אזוי ווי אונז פלעגן מיר פארן אין פראספעקט פארק מען האט דארטן געלערנט א גאנצן טאג, און אויף אנדערע פלעצער. יו העוו טו סטארט ביאינג קאנסטראקטיוו, האסט אראפגעברענגט קינדער אויף די וועלט יו העוו טו טעיק קעיר אוו דעם, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל ס'גייט נישט אויף איין פיס, פלוצלינג ווערט דער טאטע א בעל מחנך. עניוועי, ס'איז מורא'דיג אנגעצויגענע צייטן אונז לעבן מיר יעצט איז זייער זייער אנגעצויגענע צייטן און נאכדעם דארף מען וויסן אזוי איך וויל קודם רעדן פאר די בחורים און נאכדעם אויך רעדן פאר די מיידלעך אזוי ווי יעצט איז דאך די צייט וואס מ'גייט דאך שוין באלד ארויס זוכן דזשאבס און קיינער זאגט נישט די מיידל וואס מ'דארף טון און וואס מ'דארף אהער און וואס מ'דארף אהין איך זאג יעדעס יאהר אין די צייט פאר מ'גייט ארויס צו די ארבעט א דרשה פאר די מיידלעך ווייל אין סאטמאר טאר מען דאס נישט רעדן באט דאס איז דאך ביי זיי ניבול פה. ס'איז מער איין פראבלעם נאר ציונות. די וועלט שטייט פאר אן אונטערגאנג גייען דארטן אפאר משוגעים פון די נטורי-קרתא און אידן מוזן זיין אונטערטעניג ס'איז שקר מ'מוז נישט זיין אונטערטעניג מ'טאר אויך נישט האבן קיין רעגירונג פאר זיך מ'דארף נישט זיין אונטערטעניג דערציילט אמאל געגאנגען א איד אין די גאס אין פוילן און א גוי האט אים נאכגעווארפן א שטיין האט בעלזער רב געזאגט דאס איז מען נישט מחיוב צו ליידן שלעק האט דער אייבערשטער נישט געזאגט מ'טאר, מ'איז אין גלות ער האט געזאגט מ'מוז גיין אין גלות מ'קען נישט זיין ארץ ישראל מ'קען נישט מאכן א בית המקדש אבער שלעק מוז מען נישט כאפן. אז ווען אונז וואלמער געהאלטן באמת אזוי ווי די בהמה'ישע נטורי קרתא, וואלט דאך געווען א שרעק און א חורבן. אזוי האט אויסגעזען יוראפ פאר די קריג אויך. מען האט געמארדעוועט אין יעדע שטאט אין יעדן לאנד אין אוקריינע אין דא אין דארטן. פארוואס? מען האט געוואוסט ווער וועט, דער איד, ווער וועט זיך אננעמען פאר. זענען געקומען די ציונים און זיי האבן געזאגט אונז זעמער באלעבאס אונז גיימער זיך נישט לאזן פון קיינעם. אפשר טאר מען נישט בויען א בית המקדש און אפשר יא, אבער שלעק גייען מיר אונז נישט כאפן. מנחם בעגין האט אמאל געזאגט דאס בעסטע ווארט וואס ער האט געזאגט אין זיין לעבן. ער האט געזאגט, מען האט אים געסטראשעט, רוסלאנד באפאלן, זיי האבן זיך דאך געשלאגן מיט רוסלאנד אויך, זיי זענען נאכגעפארן זייערע מיגן, זיי האבן זיי אראפגעווארפן, האט מנחם בעגין געזאגט אזוי, צו אונז קען מיר געווינען רוסלאנד צו נישט ווייס איך נישט, איך בין נישט זיכער, אבער איין זאך, אליין וועלן מיר נישט שטארבן, וועלן מיר זיי מיטנעמען, האבן מיר אויך אטאמישע באמבעס, וועלן מיר מיטנעמען וויפיל מען קען. און דאס מוז זיך די וועלט אויסלערנען, קומען אן די משוגענע נטורי קרתא, דער אייבערשטער האט אונז געזאגט אז מען מוז זיין אין גלות, מען מוז זיין אונטערטעניג אונטער דעם גוי, ס'איז שקר וכזב, דער אייבערשטער האט דאס נישט געזאגט, דאס איז די אמונה טפלה וואס מען האט אונז אויסגעלערנט אלע יארן, אבער קוק אהער, אין וויליאמסבורג האט מען געגרינדעט א אייגענע הצלה, מען האט געגרינדעט א אייגענע שומרים מיט שמירה, פארוואס מעג מען דאס יא? פארוואס? ווייל עטס זענטס אזוי מעסד אפ, עטס ווייסט אפילו נישט וואס עטס רעדטס. שטייט עשה לך שני חצוצרות, שני חצוצרות איז שני חצות צורות, וואס הייסט דאס? דאס איז יעדער רב האט צוויי חצוצרות, ער רעדט מיט צוויי זייטן פון זיין מויל, זאגט מען אז ס'איז אריינגעפאלן די קו אין די ברונען, זאגט ער ס'שבת, אבער ס'איז דעם רבי'ס קו, אויב אזוי נעם ארויס איז צער בעלי חיים, אזוי פירן זיך די רשעים אויף אלע יארן, מ'עט יא האבן, מ'טאר נישט האבן, מ'דארף גיין. לויט זייער חשבון דארף מען גיין יעצט צוריק אויף יוראפ און זאגן פאר די דייטשן און זאגן דארטן פאר די אונגערישע גוים קום איך לייג מיך אראפ די האלדז פאר מיר און האק אריין און דאס איז יאשקע פאנדראק'ס תורות יאשקע פאנדראק פלעגט זאגן אז מען געט דיר א פראסק אויף די רעכטע באק שטרעק אויס די לינקע זאל דיר געבן נאך איינס פרעגטס אברהמעלע גאלדשטיין ער וועט ענק זאגן ער קען אביסל קעטאלעסיזם ווייל ער איז דאך געקומען פון דארט. אונז זעמער נישט קיין קאטעליקס, אונז גיימער פייטן פאר אונזערע רעכטן, און מען דארף זיך שלאגן. יעצט, פארוואס אז דו נעמסט א לויער און דו גייסט דיך שלאגן מיטן גאווערנער מעג מען יא? פארוואס מעג מען דאס יא? נאר ווייל דאס דארף סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, דעמאלטס מעג מען אלעס. זיי האבן דאך געטאטשט אלע קינדער אויך אין חדר. די גרעסטע נואפים זענען געווען די מלמדים. פלוצלינג, מען טאר נישט? מען טאר נישט רעדן מנוול? נחום ראזנבערג האט א מנוול'ישן האטליין, און וואר? יצחק לייב שטערן, דו דר'ערדליגער וואס דו ביסט. יעצט וויל איך רעדן קודם צו די מיידל, איך וויל ענק אויסלערנען א זאך וואס דיין טאטע האט זיך דיר געשעמט צו זאגן און דיין מאמע אויך, א מיידל איז א סעקס פיטשער, דאס מיינט אזוי, דער זכר ווערט משוגע פאר איר און ער קוקט זי אן, כאטשיג ער האט גארנישט דערפון, פון קוקן קומט ער נישט אן אין ערגעץ, און ער קוקט און קוקט און קוקט ענד הי איז קרעיזי אווער יו. און דאס דארפסטו וויסן אז אפילו ווען יענער האט א ווייב און ער איז חתונה געהאט, ווען ער זעט א מיידל ווערט ער משוגע, ווען ער זעט א ווייבל ווערט ער משוגע. וועגן דעם דארף זיך א פרוי נישט שטופן צווישן מענער, זי דארף וואטשן איר דיסטענס, און ווען זי גייט צו די ארבעט דארף זי גיין צניעות'דיג, און אזוי ווייטער. אבער לאידך גיסא, דער מענטש האט א יצר הרע, דו קענסט גיין ווי צניעות'דיג דו ווילסט. זיין קאפ בראדזשעט, יוי דו ביסט אזא שיינע און איך וויל דיך באקומען און איך וויל דיך כאטש אנטאטשן. דאס איז די נעיטשער, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן, ער האט גענומען א זכר און א נקבה.

ווען ס'איז דא א ענין פון זנות ווערט ער יונג און געזונט, אזוי האט דער ווילנער גאון געזאגט, איז במילא דארף מען זייער שטארק וואטשן אז דו גייסט ארבעטן, א מאן וועט ווערן אנגערייצט אויף דיר, נאכדעם וועט ער דיך אריינכאפן. ס'ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים און אין די קבלה ספרים, אז טאמער א פרוי איז מהרהר אין א מאן, ציהט עס אים אטאמאטיש אז ער זאל צוריק מהרהר זיין נאך איר. אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים איז למעשה איז אזוי דער הרהור איז זייער א שטארקע פאוער און מען דארף זיין זייער אפגעהיטן. יעצט אונז האב מיר געהאט איין יוסף הצדיק געווען אויך פלטי בן ליש עס איז געווען נאך אפאר יעצט וואס פארלאנגט דער אייבערשטער פון אונז אין יער טווענטי טווענטי אז אונז זאל מיר זיין יוסף הצדיק'ס? קיינמאל אין לעבן נישט! מיט אנדערע ווערטער ווען דו קומסט אריין אין א צימער און דו טרעפסט דארטן א פרוי וואס זי איז אויסגעטון כמעט ווי נישט מעגליך אז דו זאלסט דיך פון דעם פורש זיין. כמעט ווי נישט מעגליך. סאו די תורה האט דיר געגעבן עצות ס'זאל נישט צוקומען צו אזא מעמד ומצב אז דו זאלסט טרעפן אזא מין מציאות. איז די זעלבע איז ביי די ארבעט אויך. ווען דו דרייסט דיך דארט מיט דעם מיידל און ס'איז ביודעה ומכירה קאמינא, דו קענסט זי שוין, דו זעסט אירע תנועות און זי הייבט דיר שוין אן צו געפעלן, און איינמאל אז זי געפעלט דיר שוין קענסטו שוין גארנישט טון, זענט עטץ ביידע גוט אין דר'ערד. און נאכדעם וואס געשעהט איז דער בעל דבר שטופט צו מען זאל מאכן א בעילת זנות, און נאכדעם הייבן ביידע אן צו קלאפן די הארץ, פארוואס האב איך עס געטוהן? זי הייבט אן צו קלאפן די הארץ ווייל זי איז אויס בתולה, שי איז לוזינג הער פרייד, שי איז נאט בתולת ישראל, און אים הייבט אן צו קלאפן די הארץ, איך האב דאך געזינדיגט די ארגסטע עבירה וואס איז דא, וואס האט עס מיר אויסגעפעלט? און די כאפן נאכדעם מיט די צייט גייען זיי אוועק און גייען או טי די, און זיי ווערן פארכאפט אין אלע שמוציגע זאכן, און אזוי דרייט זיך עס, סאו מען זאגט. די פירסט סטעפ פון טען טאוזענט פיט האט זיך אנגעהויבן וועיר יו סטארטעד, וועגן דעם האט די תורה אונז געגעבן אן איסור ייחוד, טאר זיך נישט מייחד זיין, מען טאר נישט ווערן צו נאנט, יעצט אין אמת'ן על פי הלכה זאגט די רמב"ם מען טאר זיך נישט משתמש זיין מיט א פרוי אויך נישט, נאר די הלכה ווי מען זאגט האט מען שוין אראפגעפלאשט אין טוילעט, הלכה'דיג האלט עס נישט אויס, איך געדענק איך בין געווען אמאל, איך האב געהאט אמאל א שותפות מיט איינעם, און ס'איז געווען א גרויסע רבי וואס ער האט דארט אינוועסטעד געלט. די ערשטע תנאי האט ער זיך אויסגענומען אז ס'טאר קיינמאל נישט ארבעטן א פרוי. האט אים יענער געזאגט, רבי דו פארשטייסט אליינס אז א מאן קאסט לאמיר זאגן דרײַ הונדערט פֿיר הונדערט דאלער א וואך, און א פרוי קענסטו האבן פאר צוויי הונדערט, קער איי דאונט קער. ער זאגט ס'האלט נישט אויס על פי הלכה, סא מ'טאר זיך נישט משתמש זיין מיט א פרוי. נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא, דער אייבישטער האט נישט געוואלט אז קינדער, אידישע טעכטער זאלן גיין צו זנות, האט ער געמאכט א חשבון אזוי, אז טאמער ס'איז דא א פרוי, א מיידל וואס זי ארבעט, זי האט נעבעך נישט קיין פרנסה, זי ארבעט פאר געלט, און זי ארבעט ביי א מענטש, זאגט דער אייבישטער והפדה זאלסט העלפן אויסצולייזן, און טאמער נישט פאר דיר, ואם לבנו ייעדנה, געב זי פאר דיין זון, ווייל אמאל האט מען נאך געמעגט האבן מער ווי איין פרוי, ממילא אז זי'ט האבן פת בסלו, זי'ט האבן מיט וועם צו וואוינען יעדע נאכט, צו ווענעווער זי איז קלין, ריין, נו. דעמאלטס וועט נישט ארויסקומען קיין זנות און קיין געפערליכע איסורים, איז זאגט דארטן דער הייליגער בני יששכר אין זיין ספר על התורה, ס'הייסט אגרא דפרקא, זאגט ער אזוי, וויבאלד ער איז שוין רגיל מיט איר, ער קען זי שוין, זי האט דאך ביי אים געדינט, זי איז דאך געווען א דינער, זי איז געווען זיין סלעיוו אין קלאמפישן, און ער איז צוגעוואוינט צו איר, תנועות, אה, יעדער האט זיך דאך זיין, וואטעווער איט איז, עס גייט אין אים אריין די הארץ אירע תנועות און ער קען נישט פטור ווערן דערפון, און כדי אז ס'זאל נישט אויסקומען קיין זנות, איז דאך די שפחה אויך די דינסט, האט די תורה געזאגט והפדה, העלף איר אויסלייזן, ס'איז טאקע געקויפט פאר געלט, נעם איר אפ פון די ארבעט, מאך זיכער דעט שי קען גאו בי אן האר און. און דו זאלסט זיך חתונה האבן מיט איר, למען דו קענסט עס נישט ארויסקומען, נאכדעם זאגט די תורה ווייטער, טאמער נישט פאר דיר, געב עס פאר דיין זון, ווייל עס וועט ווערן דיין שניר, וועט אטאמאטיש ווערן די רילעישאנס נישט אזוי אנגעצויגן, יור נאט גאנא גאו קרעיזי אווער האר, ווייל סוף כל סוף זי איז דאך דיין שניר, שי איז גאנא דעליווער יו ביוטיפול בעיביס, די תורה האט אלץ געזארגט. אז די מענטשנ'ס מחשבות זאלן זיין ריין, נישט חלילה משחת'דיג, איז וועגן דעם אז ס'איז זייער וויכטיג אז ווען די נעמסט יא א מיידל זאל ארבעטן פאר דיר, אז מען זאגט דיר זאגסט די קענסט עס נישט עפארדן זאלסט האלטן א מאן, און דער אמת איז היינט מיט א מאן איז אויך די זעלבע, אז די נעמסט א יונגען בויטשיקל וועסטו מאכן מיט משכב זכר, מיט איר וועסטו מאכן משכב נקבה, היינט איז זייער זייער א פריצות'דיגע וועלט, באט לאמיר זאגן די האלטסט יא א מיידל, דאן ביסטו דאך יא משתמש מיט איר. פיין, אקעי, טו עס, נישט וואס איך זאג אז מען מעג, אבער לאמיר זאגן אז דו טוסט עס, דארפסטו אבער וואטשן, די גמרא זאגט ס'איז דא א ענין פון ביודעי ומכירו קאמינא, יו נאו סאמבאדי סאו קלאוס דעט אטאמאטיש איז אלץ דא, דער בעל דבר האט דאך זיך זיינע וועגן, דא איז עס א קורצער פרייטאג, אדער אמאל איז עס זייער א לאנגער פרייטאג, ער שטעלט שוין צו אז ס'זאל זיין א יחוד. ער וואטשט אויף דער בעל דבר שטעלט עס זייער שנעל צו. יעצט די בעלי בתים האבן אסאך טריקס, כ'זאג אייביג זייערע טריקס, זיי נעמען דיך אריין. די ערשטע זאך דארפסטו פרעגן, וועט זיין איין מאל אין לעבן ווי איך וועל דארפן זיין מיט יחוד מיט א מאנספערזאן? און אויב די ענפער איז יא, טארסטו דארט נישט ארבעטן. אויב די ענפער איז ניין, דארפסטו וויסן צו ס'איז אמת צו נישט. יעצט וואס זיי טוען איז, זיי זאגן אזוי, דו ביסט נאר דא פון ניין טו פייוו, איך קום שוין עיט א'קלאק, און די שיפמענט קומט שוין עיט טוירטי, סאו ביי טיים פייוו א'קלאק קומען זיי אריין, גייסטו אהיים און זיי בלייבן נאך דא. אבער דאס איז א גימיק. וואס איז די גימיק? די גימיק איז זייער פשוט. די גימיק איז אז ס'מאכט זיך אייביג אז א יו-פי-עס קאלט אריין אז ער גייט קומען היינט א האלבע שעה שפעט, און ס'מוז ארויסגיין עפעס א פעקל אז ס'מוז זיין אווערנייט דעליווערי, דעמאלטס רופט ער דיך אריין אין אפיס און ער זאגט, הער אויס, כ'האב דיך נישט ליב מטריח צו זיין, איך וויל דיך נאר בעטן, אזוי ווי יעצט האב איך אן עמורדזשענסי וואס יו פי עס דארף קומען, איז בעט איך דיך א טובה, היינט וועסט אהיים גיין שטאטס פינעווע, האלב זעקס, נו, דו מוזט דאך צופרידן שטעלן דעם באס, און אז נישט ווארפט ער דיך דאך מארגן ארויס, מאכט מען א חשבון, נו וואס איז שוין, ס'איז נאר א האלבע שעה, אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייל אין א האלבע שעה קען געשען א מורא'דיגע זאך, צו וואוינען מיט א פרוי מיט א מיידל געדויערט, די גמרא זאגט ס'איז אזוי לאנג ווי צו קאכן א ביצה אביסל געקאכט. דאס איז בערך א האלבע מינוט, צו דו ווילסט זאגן עס איז א מינוט, צו דו ווילסט זאגן אנדערטהאלב מינוט, אבער מער פון דעם איז עס נישט, דאזענט נאט טעיק טו לאנג, עספעשעלי ווען ס'איז א זנות גייט עס נאך שנעלער און נאך בעסער, ווייל מ'דארף נישט רעדן מיט די פרוי און זי מפתה זיין און מפייס זיין און עטשעטשע פעטשע, נא, געט א שטופ אריין ענד שי איז אופען ענד איטס פינישד, די געים איז אווער פאר האר ענד פאר יו פאר די רעסט אוו יור לייף. און דאס איז וואס עטס דארפט זייער שטארק וואטשן, ווערי ווערי ווערי ווערי מאטש טו בי קערפול, ביקאוז די מינוט ווי מען זאגט אמאל ביינאכט אמאל אהער דארטן קומט אריין דער בעל דבר ער שטעלט דאס צו און ער מאכט זיכער אז דו זאלסט קענען בועל זיין דאס מיידל און מען דארף זיי נישט בועל זיין אויך נישט, חיבוק ונישוק איז די זעלבער איסור און וויאזוי ס'גייט איז א מיידל וועט זיך קיינמאל נישט אויפהייבן דאס קליידל און אראפציען די אונטערהויזן, שיל נעווער דו איט, איט טעיקס טיים זיך אריינשטופן אין אים און. נעקסטן טאג אביסל קלאוסער און נאכדעם נאך קלאוסער און נאך קלאוסער און נאך קלאוסער ביז ס'וועט ווערן א ביאה, און ממילא איז ביטער דער מצב. די מינוט ווען א מענטש פילט אז ס'הייבט אן צו ווערן אביסל קירוב, יו העוו טו ליוו דעט דזשאב, מוזטו אוועקגיין, מוזט עס איבערלאזן, ווייל פון דארט וועט קיין גוטס שוין נישט ארויסקומען. און נאכדעם זאלסטו געדענקען נאך א זאך, ער איז די מעיל, ער איז די זכר, יו נאו, מ'זאגט איטס א איטס א מעיל'ס ווארלד אוט דער, נישט קיין ווימענ'ס ווארלד. למשל ווען ער וואוינט מיט דיר א ביאה, דאס הייסט, ער לייגט אריין זיין אבר אין דיין וועדזשיינע, איז דער עני וועי טו פראוו איט? נאו, אבער ביי דיר קען מען פראוון אז דו האסט געוואוינט שוין מיט איינעם ביקאוז יו לוז יור ווירדזשיניטי. סאו דעטס די דיפרענס. יעצט איף הי עקסידענטלי ליעווס ספערם אין יור וועדזשיינע, גייסטו שלעפן א בעיבי ניין חדשים אנלעס יור גאנא קיל איט, איז דאס א רציחה. אן די אדער הענד, ער, הי דזשאסט וואקס עוועי, דעטס וויי דעי סעי איטס א מענס ווארלד אוט דער, און איך וויל געבן זייער אסאך קרעדיט, און חיזוק פאר די אלע מיידלעך זאלן זיין זייער קערפול ביקאוז בעיסיקלי די מען העז נאטינג טו לוז, אויב דו ביסט שוין אכצן אדער ניינצן יאר גייט ער זאגן ס'איז געווען קאנסענט, קאנסענט מיענס אז דו האסט געוואלט, און ממילא אז דו האסט געוואלט קען דיך קיינער נישט אפשטעלן, און יו וויל בי די קעריער אוו די בעיבי, יו וויל העוו א מיעסן נאמען, און א מאן. אז ער האט געוואוינט מיט נאך א פרוי איז די פרוי וועט אים אדער מוחל זיין אדער נישט, דער אמת איז על פי הלכה און לויט די תורה מעג א מאן האבן מערערע פרויען, ער מעג האבן פיר פרויען, איז למעשה די מיידל טאר אבער נישט האבן נאך איינעם, יעצט אמת זי האט יעצט נישט חתונה געהאט נאך, באט נאובאדי איז גאנא טעיק א גירל דעט רען אראונד, נאובאדי וואנטס סאטש א שטיק טינופת, אזא שטיק דרעק, און דעטס וויי ווען יו גאו אוט איווען אן א דעיט, יו שוד נאו וואן טינג, דער זכר וועט זיך צושטופן נאנט צו דיר און אויף דיר און לעבן דיר, ענד איף יו נאט סטראנג אינאף טו ליעוו דעט קאר אר וואטעווער איט איז, עווענטשעלי איטס גאנא האונט יו און איטס גאנא קעטש אפ טו יו, ענד דעטס ווערי דעינדזשערעס. יעצט זאלסט וויסן נאך א זאך, דער מאן האט נישט קיין מורא דו'סט אים אויסמוסר'ן, יו נאו וויי? ער וועט זאגן ס'איז געווען קאנסענט, באט הו וויל די פאולט בי רעסטינג אן? אן יו? דיין אידישע טאכטער האו דו יו גאו הארס אראונד, יו ווענט פאר ווארק טו מעיק א דאלער טו געט מעריד. Why would you do such a ugly and a disgusting thing? יעצט איז דא נאך א זאך. אסאך בעלי בתים טוען אזוי. זיי נעמען די מיידל, they try you out. They try you out means זיי געבן דיר איבער אין דיין האנט מיט אזא טאטש אויף די האנט אז יו נאו לייק טו שאו יו לאוו. און איינמאל אז זיי האבן דאס געטון קוקן זיי גראד אויף דיין ריעקשאן. איף יו גיוו א סמייל העט ער דיך שוין כאפן. יו העוו טו סטארט סקרימינג, יו העוו טו גאו קאל רייט אוועי ניין וואן וואן, אדער די ווערסט קעיס סינעריע יו העוו טו טעל אים איף יו עווער דו דיס אגעין אייל קאל ניין וואן וואן, און זיין ווייב מעגסטו קאלן אפילו דאס ערשטע מאל אויכעט, ז'אל וויסן וואסערע מענטש זי האט, מיט וואסערע חזיר זי וואוינט ביינאכט, און ס'איז כדאי פון אזא דזשאב אוועקצוגיין ביקאוז ס'קען גוטס נישט ארויסקומען, ווייל ער קען מארגן לייגן די נאסע לאלעך אויף דיר, דו האסט אים גאר אנגעכאפט, יו עסקד אים טו גאו אוט. דו האסט דאך דא צו טון מיט גנבים, גזלנים, ליגנערס, און דער נאט ווילינג טו לוז דער מערידזש און דער לייף ביקאוז דו ביזט א ערליכער, סאו דער גאנע פוט די האול בלעים אן יו, און האו יו גאנע דיפענד יור סעלף? אנפארטשענעטלי, די רבנים האבן געוואלט מאכן א מלחמה מיט מיר, האב איך געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם, איך גיי מיט ענק אין מלחמה, רבנים האבן אנגעקאלט זאלסט דיך צוריק ציען ווייל ווייל ס'וועט דיר נישט זיין גוט, זאג איך אים זארג דיך נישט מיר וועט אייביג זיין גוט, אם ירצה השם. און איך האב זיי געזאגט איך גיי ענק עקספאוזן, עטס ווייסט וויפיל רבנים זענען שוין חזירים פון די גרעסטע דיגרי? פאריגע וואך אליינס איז געווען דריי גרויסע חזירים רבנים פון די גרעסטע, ס'איז דא אפילו איינער וואס רחמנא לצלן, איטס אנבעליוועבל, זיי קומען אלס מיט די פרומע צורה, קומען אלס דער אייבישטער דער בייבישטער דער ייבישטער, געווען א מיידל מיט א בחור זיי האבן חתונה געהאט, ענד דעי דידנט ריעלי אנדערסטענד עקזעקטלי ביקאוז מ'האט דאך געזאגט ס'איז דא א לאך ס'איז דאך נישט דא א לאך ס'איז דאך א בתולה בקיצור ס'איז נישט געגאנגען איין וואך נאך א וואך עניוועי האט ער געזאגט א רב גאר אן ערנסטע רב האט געזאגט זאלן ארויף קומען צו אים און ער האט זיך אויסגעצויגן א שיינע בעדרום און זיין ווייב איז נישט דארט געווען און ער איז אריין און ער האט גענומען זיין אבר און ער האט עס געוואלט אריין שטופן אין לאך זיינס מיין איך דעם יונגערמאנס נישט דער רב. נא, זיך געהאלטן אריינשטופן דעם רב'ס לאך, און דעם רב'ס אבר געהאלטן אריינשטופן דעם אינגערמאן, זיך געשפילט דערמיט, ס'איז געווארן הארט טו העי הי ענדזשויד הימסעלף. די מיידל האט געזאגט דאס איז אידישקייט? איף דיס איז אידישקייט איי דאנט איווען וואנט טו בי אינוואלווד אין דיס. זי האט געכאפט א נערוון בראך און זי איז אין האספיטעל. און דיס איז וואט פיפעל דאנט אנדערסטענד, א גירל דאז נאט גאנע מעיק סעקס וויט עניבאדי שי פיינדס, שי איז מאטש מאר ריפיינד דען דעט, און אויב דו צווינגסט איר זי זאל טוהן זאכן וואס זי וויל נישט טוהן, ווען שי העז נאו טשויס, שי קרעקס אפ. און טאמער נישט יעצט וואלט זי געקרעקט אפ די נעקסט טיים שי ליווס וויט ער האסבענד ענד דעטס וואטס גאוינג אן וויט אלל דיז otd חברה ענד דעטס וואי ווי העוו טו סטארט אנדערסטענד דאונט מעס אפ א טשיילד שיז עיטין ניינטין טווענטי איינער האט זי אויפגעהאדעוועט איינער האט באצאלט איר סקולינג איינער האט באצאלט די דאקטער בילס און איינער האט באצאלט אירע וויקעישאנס דאונט מעס אפ דו ווילסט גיי כאפ א פראסטעטוט גיי פרעג דיך נאך וואו ס'איז ליגעל כאפ א פראסטעטוט.

אנד יו דו יור ווארק. און ווער נישט א חבר מיטן באלעבאס, ער מאכט א שמחה, ער האט אן אייניקל, אן אור אייניקל, איטס אלל נאט יור שמחה, העז נאטינג טו דו וויט יו. יעצט אויב דו זעסט אז ער ווערט צו היימיש, למשל הי קאמס אינטו יור אפיס, הי וואנטס טו טאלק טו יו, באט הי לאקס די דאר, אן די סעים ספאט טעיק אפ די, פיק אפ די פאון ענד קאל אפ ניין וואן וואן, העלפ, איים גאנע בי רעיפט, דעטס איט. און די מינוט דעי סי דעט דעי שוד מעס אראונד וויט יו, ביקאוז יו אר ווערי סטריקט אבאוט איט, ווען דעי העוו טו ליען אף קאוז דעי דאנט וואנט טו סעקריפייס דעיר לייף ענד דעיר עקזיסטענס ענד דעיר טשילדרען דזשאסט לייק יו וואודענט וואנט דעט יו שוד סעקריפייס יור עקזיסטענס ענד יור פעמילי. ענד בי ווערי פראוד אבאוט יור סעלף ביסט א אידישע טאכטער דער אייבישטער האט דיר געגעבן אזאלעכע זאכן דעט איטס ווערי ווערי היי זי שטייט אין די העכסטע עולמות דו גייסט אראפ ברענגען אידישע קינדער ענד דאנט מעס אפ יעצט דאנט מיסאנדערסטענד מי אז איך זאג אז יענער זאל גיין זינדיגן פאר מאני דאנט מיסאנדערסטענד אז איך הייס ס'זאל עס טוהן, איך זאג נאר איף יו העוו טו וועיס טו דא איט, אדער צו נעמען א אידישע טאכטער און זי אומגליקליך מאכן, אדער צו גיין זיך אויסרייבן אין א שיקסע וויטש איז עניוועי נאט גאנע גאו מענטלי דיסטורבד, ס'איז נאר א גרויסע עבירה, העי, יו העוו טו בי בוחר הרע במיעוטו, יו שוד אויוועיס פיק אוט די וועי, די איוויל וועי, במיעוטו מיענס די טינג דעט איז די ליעסט. אן עבירה. נאו, א מיידל איז א אשה נידה איז זיכער א גרעסערע עבירה ווי א גוי'טע. און דען דער איז די פראבלעם אז די מיידל וועט ווערן משוגע. סאו דעטס נאט פעיר. נאו, איך ווייס מיינע עלטערן פלעגן קיינמאל נישט אזוי רעדן צו קינדער און די סקולס האבן אויך נישט אזוי גערעדט. איך רעד שוין אזוי פופצן יאר באלד און יעדעס מאל ווען מיידלעך גייען ארבעטן דעי עלאון קאל מי אפ שכוח איר האט אונז געזאגט הדרכה ביקאוז ווי דידנט נאו. כ'וויל דיר זאגן נאך א זאך. ס'יעצט קאראנע טיים און געלט איז. ס'איז ווי מען זאגט טייט ביי יעדן. ס'איז דא אידן וואס האבן נאך אסאך געלט, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט א מיליאן און מיט פינף מיליאן און מיט צען מיליאן. ס'איז דא אזאלכע אידן וואס זיי נעמען אריין א מיידל צו ארבעטן דזשאסט טו העוו זנות מיט האר. איז אגעין, איטס נאט גאנע אפער האר די פירסט דעי זנות, ביקאויז שיל דעפענעטלי ריפיוז און שיל ראן אוט. באט איט טעיקס טיים. דא געט ער אזא קלאפ, ער וועט אראפלייגן אן אינוואויס פאר דיר. דורך דיין בעק די רוקן וועט ער אנכאפן די דד דו ווייסט כלאחר יד אויף די אדער סייד אוו די פאם איף הי עווער דאז דעט, ניין וואן וואן שוט בי קאלד רייט עוועי, יו שוט אלסא נאט ווארק אין אן אפיס וואו ס'איז דארטן נישט דא א געהעריגע ווידיאו, עווריטינג שוט בי עיבל טו בי פראווען, און טאמער די באלעבאס האט עס נישט לייג אויף דיין טיש א ווידיאו, קויף א ווידיאו, ס'איז דא צו קויפן. עווריטינג שוד בי רעקארדעד. מיט די ווידיאוס האב איך אפגעשטעלט ברוך השם ניינטי פייוו פערסענט פון אלע זנות וואס פלעגט פארקומען אין די חדרים. די מלמדים ציטערן. יעצט פאר די בעלי בתים זאג איך אן, יו שוד בי ווערי קערפול ווייל אמאל איז דא א מיידל וואס איז נישט אינגאנצן אל דעיר אויכעט. קען זיין זי איז א היי פאנקשענעל מאנגעלויד און יו דאונט איווען סי איט. ענד איף יו געט קלאוס ענאף ענד שי'ס גאן סטארט טו סקריעם ביסטו פיניש. ביקאז זי איז נאך א קינד וואס זי האט א סיקנעס א פראבלעם. יול בי פינישד, נאבאדי איז גאנא בעליוו יו, און יעצט וויל איך רעדן צו די בחורים וואס גייען זוכן דזשאבס, קודם וויל איך זאגן פאר די אלע בחורים וואס איז גייט זוכן א דזשאב, יעצט איז די ריכטיגע צייט צו גיין זוכן א דזשאב, פארוואס? מען האט אפגעשפארט די סקולס, מען האט אפגעשפארט די ישיבות, מען האט אפגעשפארט די חדרים, מען האט אלעס אפגעשפארט, זיך נעמען אויפהייבן גיין זוכן א דזשאב, דזשאסט דאזענט לוק טו גוד. אבער למעשה אז מען האט אלעס אפגעשפארט, צו זיצן און ווארטן, זוך דיר א פרנסה, איך האב געשיקט די לעצטע פאר חדשים אכט אדער ניין בחורים צו די ארבעט,

דיין ווייב וועט ארבעטן נאך די חתונה ביז זי'ט האבן א בעיבי ניין חדשים, און נאכדעם וואס גייט זיין עפטער דעט? וועסט דאך נישט אנקומען אין ערגעץ, עסט דעמאלטס גיין זוכן א פאך, דעמאלטס קאסט דיך יעדן חודש דריי טויזנט דאלער רענט. ס'איז דא זייער אסאך בחורים וואס זאגן מיר, כ'האב נישט קיין חשק צו לערנען, זאג איך אים, דו מוזט נישט האבן, מוזט נישט האבן, האסט נישט קיין חשק, צו ארבעטן האסטו יא חשק, גיי ארבעט, לעולם ילמד אדם אשר ליבו חפץ, זאלסט זיך לערנען אדער א פאך אדער גמרא תוספות, יעצט הגם שטייט איבעראל אם לא. בריתי חוקות שמים וארץ לא שמתי, עס איז געזאגט געווארן ביז די אכצן יאר, נאך די אכצן יאר טוישט זיך די גאנצע זאך, ביקאוז ביפאר יו נאו איט יו'ל העוו טו ערן א ליווינג, יעצט די בחורים זאלן גיין זוכן זיך א פרנסה יעצט, אדער א פאך, ווייל יעצט איז די צייט, נישט דא יעצט קיין ישיבה, יעצט איז הפקר, ווייל די לעצטע דריי פיר חדשים איז יעדער געווען צו צולאזט און הפקר, און ס'זעהט נאך נישט אויס אז ס'איז די ענד אוו די ליין, ווייל אין ארץ ישראל האט מען צוגעשפארט יעצט נאך א ישיבה אין בני ברק, גראדנע ישיבה, צוויי הונדערט בחורים טשעבינער ישיבה האט מען אויך צוגעשפארט פאריגע וואך נאך זיי זאגן ס'קומט צוריק, ווי דידנט געט ריד אוו איט, מ'האט געמאכט סאושעל דיסטענסינג האט עס נישט געהאט א וועג וויאזוי צו כאפן איינער אויפן צווייטן, דאס וועט זיך נאך ציען וואכן חדשים און אפשר יארן ביז מ'עט טרעפן א נידל פאר דעם, מ'האט נאך נישט קיין נידל סא איז זייער גלייך יעדער בחור וואס ער איז זיבעצן א האלב אדער ער איז שוין געווארן אכצן, יו דאונט פיל דעט יו וואנט טו סיט ענד לערן אלל דעי? גאו טו לערן א טרעיד. איך האב גערעדט דא מיט אסאך קאלעדזשעס, זיי האבן ספעשל פראגרעמס יעצט פאר די סאמער, נאך צוויי חדשים איז דא זאכן וואס דו קענסט ארויסקומען מיט א פאך. איך האלט נאך נישט ביים טוהן פאר ענק ווייל דער יצחק לבנה שטערן דער שייגעץ האט ארומגעפ איך האב אריינגעשטעלט די בחורים אין קאלעדזש, כ'האב זיי נישט געשטעלט, כ'האב זיי געשטעלט אין קליימער אין די מקווה, און חזקאל טייטלבוים און חזקאל ראזענבערג האט געשטופט אין זייער מחילה, ער איז אזא טעראריסט, איינער האט מיר געזאגט יעצט, ער האט מיך עכפ מיט מיך געטראפן, זאגט ער דו ווייסט וואס א שייגעץ ער איז, ער האט דאך פאר רבי נתן יוסף'ן פארביטערט זיינע יארן אויכעט, ווי מען האט געדארפט איינעם פארביטערן די יארן האט ער פארביטערט, זאגט אינטערעסאנט צו דיר האט ער נישט געטויגט, זאג איך ווייסט פארוואס? ווייל נתן יוסף איז אנגעקומען צו סאקמער, איך קאק אויף סאקמער קאק, איך ברויך נישט צו זיי אנקומען, איך האב נישט מיט זיי גארנישט, און איך דערשרעק מיך נישט פאר זיי. זיך איינגערעדט אז ער איז א טעראריסט, איך האב די fbi וואס זיי העלפן מיר צו אז איך ברויך, נאר איך ברויך עס נישט, דער וועט דעם קליינעם שייגעץ, איך האב אים קיינמאל נישט געזען אין קליימער דאווענען, איך האב נישט געזען דאווענען מיט מנין, ער איז געווען אלץ ביזי מיט. פאליטיקס וויאזוי מען באגראבט איינעם, האסט דיך דאך גוט באגראבן יעצט, יעצט ביסטו באגראבן, יעצט קומט קיינער נישט דיר געבן געלט אז זאלסט גיין אומברענגען איינעם. דער סקולענער רבי האט אים נישט געוואלט געבן א חתימה, איינער האט מיר געזאגט א נאנטער סקולענער מענטש, ער האט אים אזוי געדרוקט און געדרוקט, זאגט ער איך וויל דיר זאגן איין זאך, אזוי האט אים סקולענער רבי געזאגט, אויב כ'וועל זען אז דו האסט ארויסגעלייגט מיין נאמען אן רשות, ער האט דעמאלטס געהאלטן עפעס פאר א חתונה, צוויי צו דריי וואכן שפעטער וועל איך אויסרופן פאר די חוצפה דו ביסט א שייגעץ האסט געטוהן שלא ברשותי גענוצט מיין חתימה דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ער האט געמיינט ער קען מיט יעדן זיך ארומשפילן. גראדע אפילו חס ושלום איך וויל נישט טראכטן כביכול כביכול דער סקולענער רבי וואלט יא געגעבן זיין חתימה האב איך מיך אויך אויסגעקאקט ווען אויף אים זיינע מעשים טובים האב איך שוין געזאגט ווער ער איז געווען אבער איך וויל נישט אריין גיין יעצט ער האט געמיינט ער קען יעדן איינעם רעגירן ווען ס'וואלט געווען א חתימה אפילו פון דעם ברך משה צו אפילו פון זאלי קאהן זאלי האט געגעבן א חתימה. און אפילו פון אהרן, אהרן געהאט שכל, אהרן געזאגט איך געב נישט קיין חתימות איך קען אים, ווילסט א חתימה? ער זאל אהער קומען. דאס האבן זיי נישט געוואלט. זיי האבן נישט געוואלט אז איך זאל זאגן אהרן'ען וואס ס'גייט פאר, אז אין קליימער אין די מקווה איז געווען מער זרע לבטלה, יעדער נואף איז געקומען זיך דארט אויסרייבן און כאפן קינדער, און איך האב מיך מיט זיי געשלאגן. ס'איז געװען דער שמשׂ חזקי שמשׂ האָט ער אַראָפּגענומען קינדער, האָט זײ געגעבן בראָנפֿן צו טרינקען. איך האָב מיך מיט אים אױך געשלאָגן, אָבער דעם האָב איך מיך נישט געדאַרפֿט אַ סך שלאָגן, װײַל וימיתהו השם, דער אײבערשטער האָט אים געטױטעט דעם שײגעץ. סאָ, יצחק לבֿנון שטערן, װוּ גײסטו יעצט? װאָס קענסטו טאָן? שלאָגן קענסטו נישט, װײַל דו װײסט, אַז איך האָב די הײעסט פּראָטעקשאָן װאָס ס'איז דאָ, און. וואס נאך קענסטו טון? האסט געדרוקט פאשקווילן, האסט עס ארויסגעווארפן, ס'איז צופלויגן, ס'איז שוין נישט דא, קיינער האט עס נישט געזען. און דאס איז געווען סאקמער קאקמער אלע יארן, יעצט טוען זיי די זעלבע אין בני ברק, זיי זענען מחלל שם שמים, זיי מוזן אנקומען צו די משטרת ישראל, זיי טוען כל דבר אסור, אזוי רייסן זיך ארום. אהרן דער צודרייטער פערד, אהרן גייסט דאך מארגן פייגערן, ביסט אלט, דו וועפסט שוין, האסט אזוינפיל, דו קענסט נישט אטענדן די אלע זאכן. האט ער א פראבלעם אז זיין נעפיו וועט ווערן די רב דארט אין בני ברק איז דא איינער ראטער ראטער ער דרייט עס אן די רעיון איז אזא צודרייט אינגל יעדער קען אים אנדרייען נאך א מזל אז פון דעם יצחק לבנון שטערן האט ער זיך נישט געלאזט און ווען יא לאך איך מיך ווען אויך אויס זאלי האט אונטער געשריבן וואס ער קען נישט עסן טשולנט שבת סאו ווען א בחור גייט ארבעטן זאל ער וויסן זיין זייער געווארענט ער זאל וואטשן וואו ער גייט ארבעטן און ביי וועם ער גייט ארבעטן ווייל דער חזר וואס ער געט דיר א פעיראל טשעק. קען האבן א גרויסע ערווה עשיר יענה עזות און ער קען עס דיר וועלן אריינשטופן ענד יור נאט מעיד פאר דעט אפילו ס'איז נישט כמכחול בשפופרת און ס'איז נישט די עכטע עבירה יור נאט מעיד פאר דעט עגעין דאונט דא איט אז א באלעבאס זאגט דיר איין שלעכט ווארט נײַן וואן וואן טענה דיך נישט אויס מיט אים די פאליס וועט אים שוין אהער נעמען. יעצט אז דו ארבעטסט אויף א פלאץ אמאל ארבעט איין מיידל אמאל פינעף אמאל צען איך זאג דיר נאכאמאל דו האסט נישט יענעמס מעדיקל היסטערי אז דו געסט איר א שטופ און א קלאפ יו דאונט נאו האו שיל בי, און זי קען רופן די פאליס, און נאכדעם וועסטו גיין אין דזשעיל, ס'איז זייער אסאך קראנקע מיידלעך וואס מען נעמט אריין ארבעטן, ווייל פון גיין ליידיג קומט קיין גוטס נישט ארויס, און ממילא עס קומט נישט ארויס קיין גוטס, דארפסטו זייער וואטשן אז דו זאלסט נישט ווערן איר וויקטעם, געווען דא אמאל אין ווילימסבורג אין בארא פארק, איז געווען א משפחה מיוחסת בישראל ימח שמם, זיי האבן איינגערעדט, זיי האבן ארויסגעגעבן אזאלעכע פלייערס אז דארט און דארט איז דא א בתי זונות, דו פארסט פופציג דאלער צו פאר א הונדערט דאלער קענסטו דיך קומען אויסרייבן דארט, דער עולם האט נישט געוויסט אז זיי האבן געהאט ווידיאו, נאכן זומער האבן זיי ביי יעדן געזאגט הער אויס פעי אפ אדער עס קומט ארויס צו דיין ווייב, און מענטשן האבן באצאלט צען טויזענט פופצן טויזענט אקארדינג טו האו מעני טיימס זענען געגאנגען אזוינע, דו מיינסט אז זי ברויך דיין סעקס? זי האט דאך א מאן זי האט. ג בויפרענדס ס'איז אנלי מאני, עטס מאני ווענדט זיך, ס'איז דא אן איידלע זי וועט נעמען וויפיל זי נעמט א פרייז, ענד דען שי איז פינישט, און ס'איז דא אזאלעכע וואס זיי גייען דיך נאכדעם באגראבן, סאו יו שוד בי ווערי ווערי קערפול, ווערי קערפול, און נאכדעם איך זאג אייביג דאס וואס די חזל האבן ארויסגעלערנט אז מען טאר נישט האבן קיין איסור ייחוד, דאס איז איבעית אימא קרא, ווייל אין די תורה שטייט אזוי לא תקרב לגלות ערוותה, איבעית אימא סברא. ס'א סברא אויכעט, פארוואס? ווייל איף יו געט טו קלאוס טו א גירל, אדער די באלעבאס געטס טו קלאוס טו די ווארקער א זכר, דען וואט העפענס איז אז איינער קען שוין זאגן אויפן אנדערן וואס אימער ס'זאל נאר נישט זיין, און מען קען נישט זאגן ס'איז נישט אמת, יעדער האט דאך געזען ווי דו הענגסט ארום מיט איר און זי הענגט ארום מיט אים, סאו דאס איז וואס איך זאג אייביג, דער אייבישטער וויל נישט יוסף הצדיק'ן היינט ווייל ס'איז נישט מעגליך, ווען דו טרעפסט א נאקעטע נקבה אין א בעט, יו פינישד. וואס וויל יא דער אייבישטער? זאלסט נישט טרעפן די נאקעטע נקבה, וועגן דעם האט ער גוזר געווען אויף יחוד, קאוז וואנס יו פאונד איט ארעדי איז שוין צרות. כ'דענק ווען ס'איז אין חדר געווען א יונג וואס האט געגנב'עט, דער רבי האט אים אלס אויסגעליידיגט די טאש, געפרעגט אים ווי האסטו דאס און ווי האסטו דאס, אלס משוגע געמאכט, פלעגט ער ענטפערן פארן רבי'ן, כ'האב עס געטראפן, האט דער רבי געזאגט איך גיי ענק אויסלערנען א נייעם טייטש, לא תגנוב, מ'טאר נישט טרעפן.

פאריגע וואך פרייטאג פארן זמן איז א בחור געגאנגען היטשן, ער האט נישט געפאלגט און ער האט געכאפט א היטש, יענער האט געהאט זעהט אויס די סניפינג גלו, די וואס ס'מאכט היי, ס'איז אזא דראג, און ער האט אים געפרעגט פונקטליך ווי ער וואוינט, ער האט אים צוגעפירט ביז לעבן זיין הויז, ער האט אים געגעבן צו טרינקן די סניפינג גלו, און וואס ער האט געטון נאכדעם ווייסט ער אליין נישט, דער בחור איז געווען אריינגעקומען אינדערהיים און איז צוזאמגעפאלן און געווען אינגערמאן אינגאנצן באוואוסטלאז, און ווען דאס געשעהט האב איך הנאה, פארוואס? ווען מ'וואלט ענק נישט געווארנט פון אנפאנג. אנג, נו, איז עס אן אומגליק, אבער מען האט דאך אים געווארנט, ווי קומט א בחור צו גיין היטשן? ס'דא אסאך ראשי ישיבות וואס האבן געזאגט אויב א בחור פארשפעטיגט די באס זאל ער נישט נעמען קיין היטש, טאמער קומט ער מיט א היטש לאז איך אים נישט אריין אין די ישיבה, דעטס אלל, ווי ניט עי קלין קאמיוניטי רבותי. יעצט איז דא נאך א זאך, אסאך מאל דער באלעבאס רירט דיך אן, צו א בחור וואס ארבעט אין דיין אפיס דארטן רירט דיך אן, געט ער א קלאפ, א באמפ, זאגט ער איים סארי, עקסקיוז מי, דעט וואז עי טעסט, ער האט געוואלט זען.